זייט צוויי, קאסעט איינס, המשך. גענוג, מען באדארף פרואוון דאס מזל, אויך עפעס טון, ארבעטן. השם יתברך קען אפשר רחמנות האבן. וואס דען? בקיצור עס פאררייסט זיך מיר דאס היטל עס פֿאַרקאַטשען מיר זיך די אַרבל, מײַנע פֿיס גײען צו, װי פֿון זיך אַלײן, צו אַ װאָגן, און באַלד טאַקע קײַ איך מיר אַ שטרײַעלע, װאָס איז פֿון װאָגן פֿאַרקראָכן מיר גלײַך אין מױל אַרײַן. מילא, קײַ איך מיר דאָס שטרײַעלע, און דער מוח מײַנער אַרבעט. אַ קנעטשעלע אַהער, אַהין, און באַלד טאַקע אַ קלאַפּ מיטן פֿינגער אין שטערן. ס'איז דאָ!

איך קלער שוין אפילו וויפיל נדן מיין בתולה צו געבן. דריליך אויף איינשיטן האב איך אויך אויף דעם סמך געהאנדלט נאך פריער. שוין געהאלטן אפילו אין קויפן ביי א טאנדעטניק א גענוצט סאמעטן מאנטעלע. העמדער. דאס איז שוין די לעצטע דאגה ווי גאט וועט געבן. מילא בקיצור גארנישט. נאר הערט א מעשה וואס קען זיך פארלויפן. אז ס'נישטא קיין מזל זאל מען בעסער נישט געבוירן ווערן. אז עס האלט שוין ביי טעפ ברעכן און מען דערמאנט זיך גראד ארום חתן כלה, לאזט זיך גאר אויס, וואס מיינט איר? א ווייטאג כ'לעבן צו דערציילן. לאזט זיך גאר אויס א בוידעם? ניין, בוידעם איז נאך א הונט א גארנישט, עס לאזט זיך אויס קאפויער. הערט נאר דאס אומגליק, דעם שטראף פון גאט, ביידע מחותנים האבן וואס מיינט איר האבן זיי? ביידע האבן בחורים. סטייטש ר' אלטער שיס איך אויס מיט א געלעכטער, איך בעט אייך איבער ווי אן אייגענע מוטער, ווי פאלט איר אויס צו טון אזא שטוסעריי, רעדן א שידוך איידער איר ווייסט ווער פון די מחותנים האט א בתולה און ווער א בחור'ל? אה, אוודאי פשיטא, גיט זיך ר' אלטער א קרים שטארק מיט פארדרוס. איך האב נאך כ'לעבן אזויפיל שכל ווי אנדערע, און מען באדארף מיך ביי קיינעם נישט לערנען. כ'לעבן, איז ער דען א איד און ווייסט דען נישט ווי אזוי עס ווערט שידוכים? דאכט זיך ר' מענדעלע איר ווייסט זייער גוט דעם אידישן איינפיר, דעם גאנצן שטייגער אין דעם משדך זיין זיך און חתונה האבן ביי אונז אידן. וואס זשע חידושט איר זיך אזוי אויף דעם אומגליק מיינעם וואס האט זייער גרינג געקענט מיט איטליכען זיך מאכען? כ'האב זייער וואויל געוואוסט אז ביי רב אליקומען איז מחוייב צו זיין א בתולה און נאך וואס פאר א בתולה! אזא שטיק גאלד זאל איך האבן? איך האב זי מיט א יאר פריער געזעהן אליין מיט מיינע אויגען, אזוי זאל איך זעהן פיל גוטס? נישט מער גארנישט! אז קיין מזל איז נישטא העלפט נישט קיין חכמות,

ווי דער שטייגער איז, דאכט זיך פון מיין זייט האב איך געהאנדלט ווי עס געהער צו זיין. קיינער ביי מיין אידישקייט וואלט בעסער נישט געהאנדלט. בקיצור, איך האב גערעדט ריין, שארף, דעם רעכטן עיקר, מכח נדן, מכח קעסט. דערביי מוזט איר נישט פארגעסן אז אויף א יריד, און דערצו נאך מיט סוחרים, קען מען גארנישט רעדן איבעריגע רייד. בייזאכן. נאר געציילטע ווערטער, דעם עיקר, דאס געשעפט אליין. נישטא קיין צייט. מילא האט איר אייך אן ענטפער פון מיין זייט. היינט לאמיר גיין צום ר' אליוקים'ען. ר' אליוקים ווידער פון זיין זייט, הערנדיג ווי איך רעד אים א שידוך מיט ר' געצל'ען, האט זיכער דערונטער געמיינט זיין בחור, אנדערש קען עס דאך גארנישט זיין. אים אליין רעדט מען מיט ר' געצל'ען? ווי שיקט זיך עס? און איינפאלן א בתולה האט אים אויך נישט געקענט, אז ער ווייסט ביי זיך זייער גוט ער האט חתונה צו מאכן א בחור נישט קיין בתולה. מילא, קומט אויס ביידע זענען גערעכט. נישט מער, גארנישט. היינט פארשטייט איר שוין? בע! מאך איך קוים איינהאלטנדיג זיך פאר געלעכטער און אנטוהנדיג זיך א כח אנצונעמען אן ערנסט פנים. נו, געלױבט איז גאָט, אַבי איר פֿאַרשטײט, זאָגט אַלטער, אַ טײט געבנדיק אױף מיר מיטן גראָבן פֿינגער און מאַכנדיק דערבײַ צוצױגן, אָ, גלײַך װי איך האָב מיט מײַן בע געטראָפֿן פּונקט אין קאַרב. און דעם אמת מוז איך זאָגן, איז מיר אַלטערס דערקלערונג אַרײַן טאַקע דערנאָך אין קאָפּ. טאָ, פֿאַר װאָס נישט? אױף דעם ייִדישן גאַנג, װי עס װערן געשלאָסן שידוכים בײַ אונדז, פֿאַר װאָס זאָל זיך טאַקע אַזױנס נישט מאַכן? עס כאַפּט זיך מיר פֿון זײַן מױל אַרױס נאָך אַ מאָל, בעה! אַ קוק געבנדיק אױף אַלטערן עפּעס גאָר פֿרײַנטלעך. אַ יאָ, מאַכט אַלטער װײַטער אַ טײַט געבנדיק מיטן פֿינגער, אַ יאָ, איר פֿאַרשטײט נישט מער גאָרנישט? איר זענט נאָך נישט פֿאַרטיק? עס האָט נאָך געצאַנקט אין מיר עפּעס אַ האָפֿענונג. נעם איך מיך צו אַן עסקל, לאָז איך עס אַזױ גיך נישט אָפּ. רב אלטער, גאט איז מיט אייך, וואס רעדט איר? שפרינג איך אזש אונטער פאר גרויס וואונדער, און מיין זיכער אלטער איז אין תמוז פאר גרויס היץ משוגע געווארן. וואס פאר א האפענונג רב אלטער האט געקענט איבערבלייבן נאכדעם אז עס האט זיך ארויסבאוויזן צוויי חתנים? לאז זיך דינען, נעמט מיר איין אלטער, לאז זיך דינען ר' מענדעלע, ס'איז רעכט. עס האט זיך נאך געשלאגן ביי מיר אן אדער, גאט גיט די רפואה פאר דער מכה, פארשטייט איר מיך עס האט געטאנצט אין קאן טעלעצע, נאך גאר פון אנהייב איז מיר אריינגעפאלן טעלעצע, דארט זענען שוין דא מיידלעך זיכער, איר מעגט נאר גלויבן, עס האט מתחילה זיך געדרייט אין קאפ מיטאמאל, אליקים, געצל, טעלעצע, פון זיי האט מען בעדארפט אויסקלייבן א פאר,

מסתמא איז נישט געווען מן השמים, נישט באשערט פארשטייט איר מיך. עס הייבט זיך אן דער גרייסער מזמור. ר' בעריש'ל איז אן עין הרע א גביר, א דימענט, א בעל צדקה, א גבאי אין פיל חברות. ס'טייטש ר' בעריש'ל. דעם טיטל חכם רעכן איך נישט ווייל עס פארשטייט זיך אליין, עס ליגט שוין אין דעם נאמען גביר.

אהער, אהין, בקיצור איך ארבייט אויף אלע כלים. איך האב ווייטער דאס לויפעניש. דאכט זיך אין פלוג גאר נישקשהדיג, עס האלט אויף א שטיקל שטייגער, נישט מער גארנישט. באדארף זיך אינמיטן דרינען אויסלאזן דער יריד, אן איבערקערעניש, אלע צופארן זיך, צולויפן זיך, אויס געשעפטן, און פארפאלן מיין מי, אזויפיל מי. היינט פארשטייט איר? ווענדט זיך אלטער צו מיר מיט א ניגון פון געבעט אויסשטרעקנדיג ביידע הענט ווי ער קלאגט זיך, גיסט אויס זיין שווער ביטער הארץ און פארלאנגט פון מיר עפעס א הילף. פארשטייט איר שוין אז ס'איז נישטא קיין מזל, דאס פיצעלע מזל העלפן נישט אלע חכמות. אוי, א צארן פון גאט איז שוין פון א צייט אויף מיר אויסגעגאסן געווארן, אַ שטראָף פֿאַר מײַנע זינד. אױף מזומן געלט, זאָגט איר? אַן איבעריקן גראָשן האָב איך דען אין קעשענע? אַז אָך און װײ און װינד איז מיר. אַי, װי אין באָד, צעהיץ איך מיך אױף אַ קול און טו מיך אַ געשמאַקן רוק. אַלטער שטעלט אױף מיר אױס אַ פּאָר אױגן, שאָקלט מיט דעם קאָפּ שטאַרק אױפֿגעבראַכט, מאַכנדיק דערבײַ װי אין דער װעלט אַרײַן. אַ גנבֿ אַ ביסל פֿון אַ ייִדן? א מענטש ווערט שונאי ציון צעזעצט די גאל שפרינגט אים פאר צרות רעדט און ער גארנישט האט אין זיץ אין זיין נפש'ל א קאטאוועס ס'איז הייס ווי אין באד וועט צושמאלצן ווערן איך פארשטיי נישקשה אידישע אנשטעלן דאס וויל א איד א כאפ טון זיך צוריק ארויסזעענדיג אז ביי יענעם איז קיין מזומנים נישטא און קיין געשעפט מיט אים וועט ער נישט מאכן. כ'לעבן רוף איך מיר אן א צי געבנדיג אלטערן פאר דער בארד, כמנהג איד. וואס פאלט אייך איין רעב אלטער אזעלכעס צו טראכטן? איך מיין גאר עפעס אנדערש. אייער סוף מעשה אצינד אויף דעם יריד האט מיך דערמאנט אין א זייער שיינע מעשה אמאל אין באד, וואס ליגט מיר עד היום אין טעם און איך קען עס נישט פארגעסן. אויך די אייגענע מעשה. עס זאל דאס פעלן א האר, נאר דארט איז עס געווען בקיצור און זיך אויסגעלאזט מיטן קנאק, מען מעג עס הערן. אוי איר שוויצט רעב אלטער, רוקט זיך זייט מוחל א קאפעלע אהין וועל איך מיר ליגן אט אזוי מיט דעם רוקן צו דער זון און דערציילן. אלטער ווישט אפ מיטן עק ארבל פון העמד דעם שווייס פון זיין פנים, נעמט ארויס פון דער בוזעם קעשענע זיין פארצעלייען פיפקעלע מיט עפעס

און ציט זיך אויס ווי גרויס ער איז אונטער דעם בוים. איך הוסט מיך אויס, טו מיך א רוק, און הייב אן מיין מעשה אזוי. ה. אין דער גלופסקער געמויערטער באד האלט זיך אויף זינט א לאנגער צייט א בחור, פישקע דער קרומער. ווער פישקע איז, פון וואנען ער איז, דאס איז נישט מיר, נישט קיינעם איינגעפאלן צו וויסן. גארנישט. עס דרייט זיך ארום א באשעפעניש, א פישקע, ווי אלע אנדערע פארוואגעלטע נפשות זיין גלייכן, וואס גיבן זיך א ווייז ביי אונז אידישע קינדער, עפעס פון דער העלער הויט ווי די שוועמלעך. פארטיג מיט אמאל מיט די אלע חענדלעך, מען זאל עס געווען אנגעהויבן זען ווי זיי האבן ביסלעכווייז געשפראצט, כאטש האבן פון זיי פריער עפעס א סימן. עס זיצן זיך ערגעץ אין לעכער קבצנים,

און די קלייזלעך. קיין שטארק גרויסן פארשוין קען מען פישקע ניט אנרופן. ער האט א גרויסן פלאטשקן קאפ, א ברייט גרויס מויל מיט געלע קרומע ציין. רעדט שיפעלעווע קאן נישט קיין ריש שארף ארויסזאגן און הינקט שטארק אויף א פוס. פישקע איז שוין געווען אין די יארן, פון זיינעטוועגן האט ער שוין געקענט לאנג חתונה האבן און מזכה זיין גלופסק מיט עטליכע קינדערלעך. נאָר אויף זיין פינסטערן מזל האָט מען אין אים זיך פאַרגעסן, און ער איז ווי אַ פוילער מין אין אונזער ספרים-האַנדל געוואָרן אַ לעגער-סחורה. מען האָט אין אים פאַרגעסן אַפילו בשעת דעם רעקרוטן נעמען פאַר כאָלערע-חתנים, דאָס הייסט, בשעת גלופסקער קהל האָט געכאַפּט אין דער בהלה וויסטע קאַליקעס, דרבעס, שלעפערס, אבי זיי חתונה געמאכט אויף דעם הייליגן ארט צווישן די קברים, מיט אבי האט מיידלעך בכדי דורך דעם זאל די שלאפקייט אויפהערן. אנשטאט אים האט קהל דאס ערשטע מאל מכבד געווען מיט חתונה'ן דעם בארימטן קאליקע יאנטל'ען, וואס רוקט זיך אויף זיין געזעס מיט צוויי קליינע הילצענע בענקלעך אין די הענט. מען האט אים געפארט מיט דער ארעמע אידענע די מפורסמת וואס האט גרויסע ציין ווי לאפעטעס אן אן אונטערשטע ליפ. די כאלערע האט זיך פאר זי שטארק דערשראקן און נאכדעם וואס זי האט פאר שרעק מזיק געווען אין גלופסק אסאך מענטשן האט זי געכאפט די פיס אויף די פלייצעס און איז אנטלאפן. דאס צווייטע מאל האט מען אויסגעקליבן נחומ'טשע דעם שטאט מגעגע. דעם געוויסן לעקיש. לעקיש האָט אויף דעם בית-עולם פֿאַר אַ גאַנצער עדה שיינע ייִדן צוגעדעקט דעם קאָפּ פֿון יענער מויד, וואָס איר קאָפּ איז פֿון קינדווײַז אָן באַדעקט, איך בעט אײַך, מחילה, מיט אַ קרוין, און אויף וועלכער עס גייט אין דער שטאָט אַרום אַ קלאַנג, אַז זי איז אַן אַנדרוגינוס. דער עולם האט מען אויף זייער חתונה זיך גאנץ שטארק משמח געווען, מען האט זיך וואויל געטון און עפעס גאר א ים בראנפן צווישן די מצבות אויסגעטרונקען. אט האט מען געזאגט, נישקשה, לאזן זיך פרוכפערן, לאזן אידישע קינדער דער כאלערע אויף צושפרינגען און זיך מערן, לאזן ארעמע קאליקעס נעבעך אויך הנאה האבן. נישט דאס בין איך אויסן. הכלל פישקען האט קהל פארגעסן. אויף גלופסק איז געקומען ווייטער א כאלערע און פישקען האט עס פארט נישט געהאלפן. ער איז געבליבן א בחור ווי פריער. אפילו די מומע אן א נאז וואס איר שטייגער איז צו העצקען זיך אינמיטן דער גאס בשעת איר קלעזמערל סקריפעט אויף עפעס א מין פידעלע, צוזינגענדיג דערצו אויפן ביי-קול'כל נעמט צונויף אויף א טעלער נדבות, בכדי צוויי מתים זאלן גיין טאנצן, קאליקעס, קבצנים, ארעמע מיידלעך זאלן חלילה ניט פארזיצן, אפילו די גוטע בארעמהארציקע מומעניו האט אין פישקען זיך גאר פארגעסן און אים געלאזט אומגיין אן א ווייב. ס'איז אוודאי נעבעך א גרויס רחמנות, א הצער בעלי חיים, נאר מסתמא איז זיין מזל שוין געווען אזוינס. פישקעס גאנג איז געווען געוויינטליך בארוועס. אָן אַ קאַפּאָטע, נאָר אין אַ גראָב געלאַטעט העמד מיט אַ לאַנגן פֿאַרשמאַלצעוועטן אַרבע-כּנפֿות און תּחתּונים פֿון גראָבע לײַװנט מיט אַ סך פֿאַלדן. זײַן אַרבעט איז געװען צו גײן רופֿן אױף דער גאַס, באַלעבאַטים אין באָד אַרײַן, פֿרײַטיק, און װײַבערלעך אין באָד אַרײַן, מיטװאָך. זומער, װען עס פֿלעגט זיך אָנהײבן װײַזן גאָרטנװאַרג, האָט אין דער ייִדישער גאַס זיך געלאָזט הערן זײַן קול װי פֿון אַ שלײַען, ייִדעלעך, אַהער, יונגער קנאָבל, ייִדעלעך! אין באָד פֿלעגט ער היטן דאָס אָנטאָן, אונטערטראָגן אַ שעפֿעלע װאַסער און אַרײַנלאָזן אַ קױטיק העמד אין דעם אַרבל אַרײַן מיט אַ קנופּ. אינעװײניק װי אַ מײַסטער, דערלאַנגט אַ קױל פֿײַער, װאַרפֿנדיק עס פֿון אײן האַנט אין דער אַנדערער, צו פֿאַררױכערן אַ ציגאַר טיטון, און כאַפּן דערפֿאַר מיט אַ מאָל אַ האַרטן צווייער אָדער אַ דרײַער. פֿישקע האָט זיך שוין גערעכנט דערמיט פֿאַר אַ שטיקל כּלי-קודש און געהאַט דאָס רעכט אויף געוויסע זאַכן, ווי אַ שטייגער אַרומגיין אין איינעם מיט דעם פּעקל שמייסער, באָדלייט איבער די הייזער, נאָך פּורים-געלט, חנוכּה-געלט, קומען מיט דער קאָמפּאַניע אויף אַ לעקעך און בראָנפֿן, אויף אַ קריאת-שמע לייענען, אויף אַ ברית בײַ בעלי-בתּים אין באָד און כאַפּן אַ כּוסע מיט אַ שטיקל האָניק-לעקעך,

רוקט זיך נאָך, רב אַלטער, רוקט זיך, זײַט מוחל, װײַטער אַ ביסל. אָ, איר האָט איצט אָן עין-הרע גאָר דעם גוטן שװײס. טוט זיך נאָר, זײַט מוחל, אַ רוק, אָט, אָט-אָ, אָט אַזױ, אַזױ. נו, אַן עק, אַ סוף זאָל עס האָבן, מאַכט אַלטער אָנגעברוגזט, איך ליג שױן דאַך זיך גוט. ציט נישט, איך בעט אײַך בײַ דער נשמה, און מאַכט עס בקיצור.

נישט דעריבער ווייל מען האט אפשר אויסגערייניגט דעם טייך, צוגענומען די בערגלעך עיפוש'דיגע בלאטע און די געפגר'טע קעץ פון די גאסן, אדער בעלי בתים האבן געמאכט א האסלע אויף צו להכעיס דעם גאנצן אלטן מנהג ווייטער ניט אויסצושיטן די מיסט, אויסצוגיסן די פאמויניצעס אונטער דער נאז פאר די הייזער. חלילה, ווי קען מען אויף אזא אידישער קהילה אזוינס גאר אויסטראכטן? נאר וואס דען? ס'איז גלאַט געווען נאָר רייניק ניסים. יידן האָבן אַפילו דענסטמאָל זיך געקלאָגט אויף די בייכער, צוביסלעכווייז אויך אונטערגעשטאָרבן. נאָר דאָס איז געווען גלאַט אַזוי, אַן איבערגאַנג. מען האָט עס צוגעשריבן די גרינע אוגערקעס. דער אָרעמער עולם האָט זיך מיט אַ הייסן הונגער זיך צוגעכאַפּט צום יונגן גאָרטנוואַרג. און ס'איז געלויבט גאָט מיט חסד, נישט דאָס בין איך אויסן. דערווייל, ווי איך טראַכט דאָ און וווּנדער מיך אַזוי, איז פישקע פאַרשוואונדן געוואָרן. גראָד בין איך נישט היינט געדאַכט דענסטמאָל געפאַלן אויף די קריזשעס, געליטן שטעכעניש. שוין טאַקע אַ לאַנגע צייט נישט געלאָזט צו דער אָדער נישט געשטעלט קיין באַנקעס, אַחוץ נאָר אַנטקעגן צען פּיאַווקלעך אין דער גאַנצער צייט פון עטלעכע חדשים.

ארום זיי אידן אסאך. איין רופא גאלט קעפ, דער אנדערער רופא מיט א בריטווע צעקארדאשעט פלייצעס, שטעלט באנקעס דעם, כאפט אראפ געשטעלטע באנקעס ביי יענעם, און אידיש בלוט גיסט זיך טייכנווייז אויף דעם פאל. אונטער מענטשן פארמישט אינאיינעם מיט בלעטלעך פון בעזימער און אפגעגאלטע האר. דעם רופֿאס ברענענדיק ליכטל שמעלצט זיך מיט אַ צעפֿלאָכטענעם קנױט, שפּריצט, בריזגעט מיט אַ בײזער, מיט אַ פֿלאַם פֿײַער פֿון אַ מיתה משונה קאָליר. אױף די װענט, אױף דער סטעלע לעבן אױװן, הענגען, װי אין דעם גרעסטן מאַגאַזין, אַלערלײ קלײדער, העמדער, זאקן, כל המיני לייב צודעקן, אלע סארטן תחתונים, קאפטנס, קאפאטעס, אויך קיילעכדיגע פעלפענע היטלען. פון דער אייבערשטער באנק לאזן זיך הערן שרעקליכע קולות. א טייל אידן ליגן דארט אן כוחות, זיפצן און קרעכצן. א טייל זענען געוואפנט מיט בעזעמלעך און שרייען געוואלד אידישע קינדער! געוואלד! האט רחמנות! געוואלד! געוואלד! פארע! אין באד ווערט קאלט, אלע שרייען, און איינער שטרעקט ניט אויס א האנט אויפצוגיסן אויף שטיין, ביז צום סוף געפינט זיך עפעס א ווייסער חברה'ניק און מאכט אן אזא היץ ווי אין גיהנום אויף דערשטיקט צו ווערן.

דער שיינער איד וואס האט אויך א קוק אויף עפעס א התמנות און וויל אפלעקן א ביין, פאלט דאס גלייכן אויף דער אייגענער המצאה, טוט זיך א בייג מיט א חניפה'לע און פארבעט אויך א יחסן צום טאנץ. אלע קריכן ארויף אויבן אויף דער באנק, די בעזעמלעך הייבן זיך אן, געשעפטן ווערן אפגעמאכט. בזכות די מיוחסים ווערט אין באד געשמאק הייס, קליין און גרייס, יונג און אלט, האבן זיך גענומען צו די כלים. דער עולם קרעכצט, אויקעט, פאסמאקעוועט זיך אויף אלערליי קולות, און דענסמאל קריכט מיינער ארויף העט העט הייך אין א ווינקעלע ביחידות פאר זיך אליין, און טוט זיך א נעם פארען די ביינער אויף וואס די וועלט שטייט. אוי, רעב אלטער, א רוק, כאטש א קליין רוקעלע, אהין, אהין אביסל, קיין צפון זייט. אלטער קוקט מיך אן עפעס ווי אן אנשיקעניש, מאכנדיג מיט די אקסלען, נא, נא. האט צייט אביסל נעם איך אים איין, וואס איז דאס כאפעניש? באלד, באלד, לאמיך נאך א קאפעלע זיך אפרוען. וואוו. אלטער האט זיך עפעס צו שטארק געפארעט מיט דעם מונשטיקל וואס איז געווען מיאוס פארלייגט. דערנאך האט ער עס אפגעדרייט פון ציבעקל, שילטנדיג עס מיט פארדרוס אײַנגעזעצט אַנשטאָט אױף אים אַ גענדזן-פּענדזל, פֿאַררײכערט אױף דאָס נײַ זײַן פּיפּקעלע, פּוף-פּוף! און אַרױסגעלאָזט װי פֿון אַ קעמען אַ גאַנצן װאָלקן רױך. איך האָב אַ ביסל אױסגעגלײַכט די אַלטע בײנער און װײַטער אָנגעהױבן צו דערצײלן. אױף מאָרגן בין איך געקומען אין באָד באַצײַטנס, אַ סך פֿריִער, איידער דער עולם איז זיך ביסלעכווייז צונויפגעקומען. בערל דער שמייסער איז געזעסן אין הויז אויף אַ באַנק צווישן ראַשקעלעך, אויפגעשטעלט ווי אַ טורעם איינע אין די אַנדערע און געבונדן בעזעמלעך, איבערקוקנדיק די בלעטלעך מיט אַזאַ ערנסט פּנים, ווי אַ יידענע קלייבט אַרבעס. נישט ווייט פֿון אים שטייט לעבן אויוון איציק דער היטער, אַ ייד מיט אַ גרויסער באָרד, וואָס איז אין דער ברייט אַ יאָר דרייסיק,

גארנישט דאס מרחץ ווי פריער, ווייניגער פון א זעקסער האט דער קארגסטער אפילו נישט געוואוסט, און היינט טוט ער א שפיי און לאזט אויס, היינט מעגן זיי אלע די כפרה ווערן. בערל און איציק האבן מיר געמאכט א גרויסן ברוך הבא, שוין טאקע א היפשע צייט אז מיר האבן זיך נישט געזען, און איך בין ביי זיי געווען זייער אן אנגעלייגטער גאסט, מיר האבן זיך צושמועסט וועגן פיל זאכן, און כ'בין אין דער מיט שמועס ארויפגעקומען אויף פישקע. וואו, פרעג איך, איז אונזער פישקע? פישקע? מאכט בערל א טרעסטע געבנדיג דאס בעזעמל. הע הע, פישקע איז א מענטש, א באלעבעסל, איבערגליקליך. פישקע? זאגט איציק צושאקלענדיג מיטן קאפ. פישקע איז היינט א פריץ, אויסער זיין שאדן געזאגט געווארן אויף אסאך. נו, פישקע, ער האָט זיך נאָך קײנמאָל אַזױ גוט נישט געװוּנטשן. אָט װאָס בערל דער שמײַסער האָט מיר לסוף דערצײלט. אַ דאָנערשטיק פֿאַרנאַכט אײנמאָל, אײַנהײצנדיק אין אַלע אױװנס און זיך שטאַרק אָנגעמאָרדעװעט מיט דער אַרבעט, לײג איך מיר מיט חבֿרה אין באָד אױף די בענק אַ ביסל דעם אָטעם צו כאַפּן. חוץ אונדז זענען דאָרט געלעגן אױסגעצױגן נאָך עטלעכע ייִדן בטלנים, װאָס האַלטן זיך דאָ אױף. ווען מיר ליגן זיך דא אזוי רואיג רויכערן און שמועסן זיך אזוי גאנץ פרייליך, מיטאמאל הערן מיר ווי מען פארט עפעס צו גלייך צו דער באד. נו, צוגעפארן, צוגעפארן, וואס מאכט עס אויס? איידער מיר קוקן זיך ארום, קומען אריין דריי אייזערנע געזונטע פארשוינען, אלע אין איין קול, גוטן אוונט אידן! וואו איז פישקע? גיט אהער פישקען!

פארוואס נישט? מען האט חלילה דערמיט זיך נישט צו שעמען, דאס איז א אידישע זאך. די מעשה דערפון איז אזוי, די בלינדע יתומה קענט איר דאך, די בלינדע יתומה וואס זיצט שוין פון גאנץ לעבן דער טויטער שול ביים אלטן בית עולם און בעט נדבות מיט דעם באקאנטן לידל וואס איינער פון די בריות האט אויף איר געמאכט. די דאזיגע בלינדע יתומה איז היינטיגס יאר געבליבן אן אלמנה. זי האָט זיך געאײַלט גיך צו פֿאַרקנסן מיט עפּעס אַ טרעגער, זיך מסחבֿ געװען אים אױסצוקלײדן באַלעבאַטיש און געבן אים זײַן באַדערפֿעניש, דערצו נאָך אַ ביסל געלט. הײַנט האָט געזאָלט זײַן די חופּה. מען האָט אָנגעגרייט זײער אַ גוטע װעטשערע, בראַנפֿן, בולקעס, פֿיש און טאָפּגעבראָטנס, אַ גילדענע יויך מיט עופֿות, װי דער שטײגער איז בײַ ייִדישע קינדער. דאָס אַלצדינג קאָסט געלט. אַז מע איז אינגאַנצן פֿאַרטיק געװאָרן, די כּלה אױסגעפּוצט, אױסגעשלײערט, שײַנט, לױכט װי אַ ייִדישע טאָכטער, איז מען געגאַנגען צו דעם חתן נעמען אים צו דער חופּה. דער תּכשיט אָבער הערט נאָר, איז גאָרנישט אין דער הײם. מען װאַרט אַ שעה, נישטאָ. מען ווארט נאך א שעה, ער קומט נישט, ער איז ווי אויסגעטריקנט געווארן. וואס לאזט זיך צום סוף אויס? דער בחור ברענען זאל ער האבן האט חרטה באשר זיין באבע וואס איז אזויפיל יאר שוין א קעכנע ביי אונזער גביר, לאז געזונט זיין, וויינט, ליארעמט, פילדערט, שרייט אויף דעם שידוך, ס'איז איר נישט לכבוד.

רופֿט מיך, זאָגט ער, קנאַקניסל, און לאָדט מיך צום ונתּנה תּוקף. מיר אַלע זענען געבליבן, װי אױף דער מילכעדיקער באַנק. עס טוט אָבער קײנעם נישט אַזױ באַנג דער חתן, װי די װעטשערע. װאָס טוט מען מיט דער װעטשערע, מיט אַזעלכע פֿיש און געבראָטנס? מיר מתעסקים האָבן אַ גאַנצן טאָג זיך אָנגעמאָרדעװעט, אַרומגעלאָפֿן, געטאָן, געאַרבעט. אונדז קומט נאָך אױך פֿון שדכנות. אן עבירה כ'לעבן אזויפיל מי אונזער מי אונזער ארבעט מיר האבן געטראכט געטראכט געקלערט געקלערט און אונז איז איינגעפאלן פישקע זאל כ'לעבן ארויספירן איטלעכן פון דער נויט לאז פישקע כ'לעבן זיין דער חתן וואס מאכט עס אויס וואס קען עס אים ארן מיר זענען דאס אצינד געקומען נעמען אים באלד טאקע צו דער חופה אנשטאט דעם טרעגער אין דעם ווען די יידן טענה'ן דאס אזוי, קומט אן פישקע. מיר האבן אים געטאן א נעם, געכאפט די כשר'ע מציאה, נישט צו מאכן מיט אים קיין פילע סברות, קיין לאנגע שאלות, גיי בחור מיט די קראנקע פיס, גענוג זיך געפאסעט, גיי בחור אונטער די חופה, מע האָט אַלצדינג אָפּגעמאַכט גאַנץ געשווינד, נאָך איידער פישקע האָט צייט געהאַט אַפילו זיך אַרומצוקוקן. חברה האָט געהאַט אַ גוטע וועטשערע, געגעסן, געטרונקען אויף וואָס די וועלט שטייט, און צוגעווינטשעוועט דעם נייעם פאָרפאָלק. פישקע גייט עס היינט אין דער טשערקאַסנער קאַפּאָטע, וואָס אין איר האָט געזאָלט גיין דער טרעגער, און איז גאָר דערווייל אַ יונג,

אָט דאָס, רב אַלטער, האָט מיר דערציילט בערל דער שמײַסער. זעט איר שױן, רוף איך מיר אָן, װאָס אױף דער װעלט קאָן זיך טרעפֿן, װי אַזױ מען פּאָרט בײַ אונדז ייִדעלעך הינקעדיקע מיט בלינדע, װי אַזױ מען שטעלט חופּות, מאַכט זיװגים, צוליב װאָס די טוער זאָלן זיך זאַט אָנעסן און אָנטרינקען. אַזױ איז בײַם געמײנעם עולם, בײַ די אָרעמע, און אַזױ אױך בײַ די נגידים. דארט ווערן אויך זייער אפט געשלאסן אזעלכע מיני שידוכים וואס נישט געשטויגן. עס פארשטייט זיך צוליב אן אנדער מין וועטשערע מיט אן אנדער חן. נישט דאס בין איך אויסן. זארגט כ'לעב נישט, רעב אלטער. אויב אייך איז נישט געראטן פארן מיט א בחור א זכר, דערפאר וועט אייך געראטן אם ירצה השם צונויפפירן עפעס אן אנדער מין שידוך. פאלט נאר ביי אייך נישט אראפ. נישקשה כ'לעבן, איך זעה איר טויגט, איר האט געכאפט דעם סטרי באלד טאקע גאר לומדיש. פארקערט אדרבה אנגעהויבן אייער ניי געשעפט האט איר גאנץ גוט, ווי א לאנד-שדכן טאקע. איי וואס דער בחור? נא, בע, כ'לעבן. דערפאר אבער אז איר וועט ערגעץ שוין אנשמעקן א מויד וועט עס שוין גיין ווי א מזמור. אַ בלינדע, אַ שטומע, אַ קרומע. גײ, טאָכטער, גײ מיט מזל אונטער דער חופּה. דער דרוקער מאָנט געלט, די שקאַפּע באַדאַרף עסן, די בתולה מײַנע מוז אױך חתונה האָבן, מײַן װײַב איז געלעגן געװאָרן למזל מיט אַ ייִנגל. גײ זשע, טאָכטער, גײ, רוק זיך אונטער דער חופּה. רוקט זיך נאָר אין מחשבֿות אין רב אַלטער װײַטער אַ ביסל. אױ, איר שװיצט, אָן עין-הרע, װי אַ ביבער, שװיצט געזונטערהײט!

דער אנדערער אויך עפעס א שטיקל געשעפט. ביידע צווישן זיך וועלן האנדלען, איינער דעם אנדערן בארגן, געבן אין קאמיסיע און איינער פון אנדערן ציען דאס שטיקל פרנסה. אלטער האט באלד טאקע א פרעג געטאן, וואס געפינט זיך ביי מיין מעלתו היינט עפעס אין ביידל? עס האט אזויפיל געהייסן ווי מאמע טיטע צעפאקט אייך, ר' מענדל, און ארויס מיט די סחורה.

פֿױלע סחורה, זאָגט אַלטער, פֿאַרקרומענדיק זיך, שמאָכטעס פֿון עפּעס פֿאַרשימלטע באַנקװעטשערס, אָרעמע בעלי-עבֿירות, װײס איך װאָס, זײ האָבן דאָרט עפּעס אָנגעמאַכט, פֿאַר װעמען? קײנער פֿון עולם פֿאַרשטײט דאָרט ניט אַפֿילו קײן װאָרט. עפּעס טערקיש מישטײנס געזאָגט לשון. אײנמאָל שױן געטאָן אַ נאַרישקײט פֿירן מיט זיך אַזאַ לעגער סחורה, פֿע! כ'לעבן, גיט אהער ר' מענדעלע עפעס רעכטס. איך לייג ארויף רומל, איין מין נאך דעם אנדערן, מיין אלטער קווענקלט זיך אלץ, זעצט אויס חסרונות צו איין מין אבער באקומט ער שטארק חשק און איז צו אים ווי צוגעזאטן געווארן. ס'איז באמת געווען גאר אן אנטיק, די בלעטלעך פון כל המיני קאלירן,

גלאַט אַזױ, פּראָסט, װי עס געהער צו זײַן, קאָן דאָך אַפֿילו אַ גראָבער יונג אױך אָנטאַפּן. פֿון גרײַזן רעדט מען שױן ניט. דאָס מוזן שױן דאָרט זײַן. און װעמען גײען זי אָן? אַ ייִד האָט אַ קעפּל און איז נישקשה נישט קראַנק זיך אָנצושטױסן, װאָס מע מײנט. נאָר אַ לשון, אַ לשון איז עס דאָרט געװען קונציק װױל, גאָרנישט צום פֿאַרשטײן.

גוט, אמת גוט איז ביי אידן נאר אזוינס וואס ברעכט דעם מח און אוממעגליך צו פארשטיין. אז מען פארשטייט עס נישט, מסתמא מוז דארט דרינען עפעס שטעקן. נישט דאס בין איך אויסן. מיין אלטער כאפט דעם דאזיגן מין סחורה מיט ביידע הענט, און מען זעהט ווי עס קומט אים צו א שטיק געזונט.

ביידע צדדים האבן דערווייל פון גאנצן משא ומתן קיין גראשן אין די אויגן נישט געזען, און געבליבן שטארק צופרידן גלאט פון האנדל אליין. מען האט דאך געטון, געהאנדלט, געמאכט געשעפטן, נישט געזעסן ליידיג. אלטער'ס מרה שחורה איז ווי א רויך פארשוואונדן געווארן, ס'איז אים געווען צו דערקענען אין דעם פנים אז יארמעליניצער יריד מיט זיין פינסטערע מזל איז אים פון זינען ארויסגעגאנגען.

דערווייל איז געווארן מנחה צייט. א געשמאק ווינטעלע הייבט אן צו בלאזן און אויפן הימל ווייזן זיך שטיקלעך וואלקנס אויף וועלכע מען האט ווי אויף טייערע געסט שוין א לאנגע צייט ארויסגעקוקט. די ביימער הייבן אן פאמעלעך אן זיך צו שאקלען, איינער צום אנדערן איינגעבויגן דעם קאפ, און פירן צווישן זיך א שמועס אויף זייער לשון. נאכדעם אז זיי האבן אזוי לאנג געשוויגן שטיל.

כאָטש שיט מיר אָן זאַלץ אױפֿן עק. פּאַקט זיך רב קרובֿ װײַטער און אַװעק, אַװעק! נישט װײַט אין אַ װעלדעלע קנאַקט דער סאָלאָװײ, צעלאָזט זיך אױף זײַן העלדזעלע, מאַכט זיסע שטײגער און שפּילט גאָר מחיה. איטלעכער, װאָס קאָן עפֿענען אַ מױל, האַלט דעם װעלט-באַרימטן חזן אונטער.

א פרייד, א פארגעניגן צו הערן, צו זען, צו שמעקן די זיסע ריחות פון אלע זייטן. ר' אלטר ס'איז גוט! ר' אלטר ס'איז שיין! עס ציט עפעס ביי די נשמה, עס רעדט עפעס צום הארצן. גאט'ס וועלטל איז שיין, גאט'ס וועלטל לעבט. עס ציט און גלוסט זיך אריינווארפן זיך עפעס אהין מיט הענט און מיט פיס. ר' מענדעלע בע ר' מענדעלע עט פע טוט אלטער אויף מיר זיך א קרים שוין צייט בעסער מנחה דאווענען, פארגעסט בעסער נישט פון אייערע אלע זאכן צו זאגן עננו. איך פארבינד די זאקן גארטל ארום מיט א פאסיק די קאפאטע און הייב אן זאגן קטורת אויף א ביי-קול גאנץ לוסטיג. מיין אלטער, זאל לעבן, צעלאזט זיך באלד טאקע נאך מיר אויף דער גראבע סטרונע, אויף דער געמבע, און מיר ביידע גיבן אפ א שבח זיין ליבן נאמען, בשעת אלע קרייטעכצער און בלעטלעך אויף די פעלדער, אלע חיות און עופות אין די וועלדער לויבן גאט, זאגן שירה.

מיט דעם דאווענען איז ער פארטיג געווארן גיך, און בשעת איך האב נאך געהאלטן אינדערמיט האט ער שוין געשמירט די רעדער. סוף קאסעט איינס, המשך קאסעט צוויי.